און ס'אויך די יום הולדת פון די אלטע רבי די בעל התניא והשולחן ערוך וואס ער איז געבארען געווארען חי אלול שנת ת"ק ק"ה איז די פריערדיגע רבי אין א שיחה פון חי אלול ברענגט ער א חסידישן ווארט פון עלטערע חסידים וואס זיי פלעגען זאגען אז חי אלול ברענגט א לעבען אין אלול. חי אלול, די טאג פון די הולדת פון די בעל שם טוב און די אלטע רבי, דאס ברענגט אריין א לעבן, א חי, א חיות אין אלול. אין א פארברענגען אמאל האט די פריערדיגע רבי געזאגט אז אט דער ווארט פלעגן חסידים זאגען אין צוויי אויסשפראכען, צוויי נוסחאות, איין נוסח ווי דערמאנט פריער אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול. דערנאך איז אבער דא נאך א נוסח וואס חסידים פלעגן זאגן אז חי אלול גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי. דאס הייסט אנשטאט זאגן אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול איז לויטן צווייטן נוסח,

עס איז פארשטאנדיג פארשטאנדיג בפשטות אז אין יעדן נוסח דארף זיין עפעס אן אויפטו לגבי דעם אנדערן נוסח. בשעת מען זאגט אז חי אלול, גיט, ברענגט א לעבן אין אלול, מען זאגט אלול סתם, פארשטייט מען דאך אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלע ענינים פון אלול. וואס זענען די עניינים פון אלול איז ווי דערמאנט שוין ביי די פריערדיגע שיעורים אז אלול האט אין זיך פארשידענע ראשי תיבות וואס זענען כנגד אלע אופנים אין עבודת השם סיי תורה סיי תפילה סיי מצוות סיי תשובה אני לדודי ודודי לי איז נאר איינע פון די ראשי תיבות פון אלול. איז אז מען זאגט אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול אין אלע עניינים פון אלול, איז וואס גיט שוין צו די צווייטע נוסח וואס זאגט אז חי אלול גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי, אין דער איין עבודה פון אלול, עס ברענגט דאך א חיות אין אלע עניינים פון אלול, פארוואס טיילט מען אויס פון אלע עניינים פון אלול דווקא דעם ענין די עבודה פון אני לדודי ודודי לי? איז די נקודה אין דעם אזוי, דער רבי זאל געזונט זיין זאגט אז די צוויי נוסחאות זענען בהתאם אין איינקלאנג מיט די צוויי עניינים אין דעם טאג פון חי אלול, ווי דערמאנט חי אלול איז סיי די טאג די יום הולדת פון בעל שם טוב און סיי די טאג פון די יום הולדת פונעם אלטן רעבן וואס די בעל שם טוב איז דער גרינדער דער מייסד פון תורת החסידות הכללית, דער אלטער רבי איז דער מייסד פון תורת חסידות חבד, איז דער ערשטער נוסח דאס וואס חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול, דאס איז בהתאם צו דעם וואס חי אלול איז דער יום הולדת פון בעל שם טוב, דער בעל שם טוב וואס ער האט מייסד געווען חסידות הכללית, איז דערפאר האט תורת החסידות הכללית ברענגט אריין א כללית'דיגע חיות, א חיות כללי אין עבודת השם, און די זעלבע זאך איז בנוגע צו אלול, וויבאלד דאס איז די חיות פון חסידות הכללית, ברענגט עס אריין א חיות כללי אין אלע עניינים פון אלול, דערפאר אין דעם ערשטן נוסח זאגט מען דאס ברענגט א לעבן אין אלול. אלול סתם, אלע עניינים פון אלול, דאס איז א חיות כללי אין אלע עניינים פון אלול. די צווייטע נוסח אבער, דאס איז שוין אין איינקלאנג מיט דעם וואס חי אלול איז די יום הולדת פונעם אלטן רעבין די מייסד פון חסידות חבד, וואס חסידות חבד איז מתאים צו דער עבודה אין אלול האט א ספעציעלע שייכות צו דעם ענין אין אלול, די עבודה פון אני לדודי ודודי לי, ווי מ'וועט שפעטער ארומרעדן, און דעריבער דאס איז די צווייטע נוסח אז מצד דעם וואס חי אלול איז די יום הולדת פון אלטן רעבן די מייסד פון חסידות חבד, חסידות חבד גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי. צו ערקלערן און פארשטיין מער גרינטליכער אט דעם חילוק צווישן די חיות וואס חסידות הכללית גיט אריין אין אלול און די חיות וואס חסידות חבד גיט אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי, דארף מען זיך אביסל פריער אפשטעלן מער גרינטליכער פארשטיין. דעם אויפטו און די הוספה פון דעם אַלטן רעבן מיט גילוי תורת חסידות חבד לגבי חסידות הכללית. עס איז באַוואוסט און דער פריערדיגער רבי דערציילט בארוכה אין זיינע שיחות אַז די תלמידים פון בעל שם טוב און פון דעם מעזריטשער מגיד פלעגן טייטשן דעם פסוק וצדיק באמונתו יחיה. וואס די פשוט'ע פשט אין פסוק איז אז דא רעדט מען וועגן דעם צדיק אליין, אז די צדיק לעבט מיט זיין אמונה. האבן די תלמידי הבעל שם טוב און תלמידים פון מזריטשע מגיד געטייטשט אל תקרא יחיה אלא יחיה, דא רעדט זיך נישט וועגן דעם לעבן פון דעם צדיק אליין, נאר דא רעדט זיך וועגן די חיות וואס די צדיק איז משפיע אין זיינע תלמידים און זיינע חסידים. אז צדיק באמונתו, אין די אמונה וואס די תלמידים און חסידים האבן אין דעם צדיק איז יחיה מצד דער אמונה איז דער צדיק משפיע חיות אין זיינע תלמידים און חסידים, און דאס איז געווען פון די הויפט נקודות אין וועלכע עס זענען געווען מחולק די אנדערע תלמידים פונעם מזריטשער מגיד מיטן אלטן רעבן. וואס ביי זיי איז די עיקר הדגשה געווען אויף די ענין האמונה, די אמונה אין דעם צדיק, די אמונה פשוטה אין דעם צדיק, און די חיות פון עבודת השם, די חיות פון חסידות וואס איז אריינגעגעבן געווארן אין די חסידים, איז דאס געקומען פון דעם צדיק, די צדיק האט מחיה געווען, משפיע געווען חיות אין די חסידים. און מצד וואס האבן זיי מקבל געווען די חיות, מיט דאס וואס וואס האט זיך געפאדערט פון זיי די אמונה פשוטה אין דעם רעבן אין די צדיק. די אלטע רבי האט אבער מגלה געווען חסידות חבד, וואס חבד איז ראשי תיבות, חכמה בינה דעת, די אלטע רבי האט אויפגעטאן אז עס ליגט א חיוב אויף יעדן חסיד אויף יעדן אידן אז ער מוז האָרעווען מיט זיין חכמה בינה און דעת צו פאַרשטיין עניינים פון חסידות, ער קען זיך ניט פאַרלאָזן אויף דעם וואָס זיין רבי האָט אַ ידיעה און אַ פאַרשטאַנד אין עניינים פון חסידות, און ער לעבט נאָר מיט די אמונה וואָס ער האָט אין זיין רבין, נאָר דער חסיד מוז אַליין האָרעווען מיט זיין שכל צו פאַרשטיין עניינים פון תורת החסידות. און די חיות וואס ער האט אין עבודת השם איז א תוצאה פון זיין פארשטאנד אין עניינים פון תורת החסידות. וואס די צוויי דרכים זענען מן הקצה אל הקצה. ניט נאר איז ווען מען רעדט וועגן די דרך פון צדיק באמונתו יחיה, איז ניט נאר די ווארט דארט וואס די חיות קומט פון דעם צדיק, די צדיק איז מחיה די די חסידים און תלמידים, נאר נאכמער, אפילו דאס וואס פאדערט זיך פון דעם חסיד, די אמונה פשוטה אין דעם צדיק, איז אויך ניט א זאך וואס דאס איז דעם תלמיד, די אידן זיין אויפטו, דאס איז אייכעט א זאך וואס מען גיט אים אין מויל. ווארום וואס איז די טייטש פון אמונה? אמונה מיינט ווי חסידות. קלערט ערקלערט בארוכה, אמונה הייבט זיך אן אט דארטן וואס שכל ענדיגט זיך. אמונה, בשעת מען זאגט מען גלייבט אין א זאך, מיינט דאס אז מען האט ניט קיין פארשטאנד ניט אין די זאך. אייב מען ווייסט פון א זאך ווייל די שכל, איך האב ראיות על פי שכל אז די זאך איז אזוי, יעמאלט דארף איך נישט גלייבן אין די זאך, יעמאלט איז ניט די פשט איך גלייב אין די זאך, איך ווייס די זאך איז אזוי ווייל מיין שכל איז מיר מכריח אז די זאך איז אזוי, איך האב א ראיה על פי שכל. וואס איז די טייטש אמונה? אמונה מיינט אז אף על פי אז איך האב ניט קיין ראיות שכליות אויף די זאך, איך האב ניט קיין הוכחות, מיין שכל, איך האב נישט קיין ארט אין שכל וואס זאל מיר באווייזן אז די זאך איז אזוי, און אף על פי כן גלויב איך אז די זאך איז אזוי. פארוואס גלויב איך אויב אזוי? ווארום די טייטש פון אמונה איז דאך, מיינט מען דאך, אז מען ווייסט מיט א ודאות גמורה, עס איז נישט די פשט אמונה ווי די וועלט לערנט, בשעת א וועלטליכע מענטש זאגט ער גלייבט אז אזאך איז אזי און אזי, הייסט דאס אז ער ווייסט ניט מיט א ודאות, ער גלייבט די זאך איז אזי, עס איז ניט אזי, ניט אזי בוודאות, ער איז ניט אזי זיכער. אבער אין די אמת'דיגע באגריף פון אמונה על פי תורה איז דאך פונקט פארקערט, בשעת מען זאגט מען אז מ'גלייבט אין א זאך, ווייזט עס אויף א וודאות הכי גמורה, נאך א שטארקערע וודאות ווי מען ווייסט א זאך דורך שכל. שטעלט זיך לפי זה די שאלה, אויב די שכל האט ניט קיין ראיות אז די זאך איז אזוי, איז וואו איז דא די וודאות אז די זאך איז אזוי? פון וואנען קומט אזא וודאות? איז אין ענייני העולם איז טאקע נישט דא אזא זאך. אין גשמיות העולם אויב א מענטש זאל זאגען איך גלייב אין א זאך, סתם אזוי, קיין פארשטייען פארשטיי איך נישט, נאר איך גלייב אזוי, איז דאס א שקר, איז דאס א, איז דאס וואס די מענטש האט זיך אליין איינגערעדט א שטות, א שקר, ווייל פארוואס זאל ער גלייבען? ער קען זיך איינרעדען אז די זאך איז אזוי, אבער דאס איז גלאט א דמיון. פארוואס גלייבט א איד אין דעם אייבערשטן? איז דאס דערפאר, ווי חסידות איז מסביר, ווייל א איד האט א חלק אלוקי ממעל ממש, דער אייבערשטער גיט אריין אין יעדע אידן א נשמה, וואס די נשמה איז ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא אין אנהייב פרק ב', חלק אלוקי ממעל ממש. און דעריבער פארוואס גלייבט א איד א חלק אלוקה דארף נישט האבן קיינע ראיות אז ס'איז דא אן אלוקה, ער איז דאך א חלק אלוקה, איז בדרך ממילא ווייסט ער בוודאות הכי גמורה אז ס'איז דא די מציאות פון די אלוקה, ווייל וואס איז די נשמה? א חלק פון דעם אלוקה. דאס וואס א איד מען זעט רחמנא לצלן אידן וואס מען זעט נישט ביי זיי קיין אמונה, איז דאס נישט די פשט ווייל זיי האבן נישט קיין אמונה, זיי האבן די אמונה ווייל זיי האבן די חלק אלוקה, נאר אזוי ווי זייער נשמה איז זייער שטארק צוגעדעקט פון די גראבקייט גשמיות און חומריות, פילן נישט זיי די אמונה וואס איז דא בנפשם פנימה. בשעת א איד איז איידלט זיך אויס און ער פילט זיין אמונה, אבער איז דא נישט די פשט אז ער האט אויפגעטאן די אמונה, ער האט גארניט אויפגעטאן די אמונה, די אמונה איז שוין דא, ער האט מער ניט אראפגענומען די דברים, די זאכן וואס פארשטעלן אויף זיין אמונה, ובדרך ממילא קומט ארויס די אמונה וואס ער האט שוין פון פריער קומט עס ארויס בהתגלות, עס ווערט אנטפלעקט, קומט דאך אויס. אז ניט נאר איז די חיות וואס די צדיק איז משפיע צו די תלמידים קומט מלמעלה, נאר אפילו דאס וואס פאדערט זיך פון די חסיד, דער באמונתו, איז אויכעט ניט א זאך וואס דאס איז זיינער'ן אן אויפטו וואס ער האט אויפגעטאן, דאס איז מער ניט וואס ער האט אנטפלעקט אט די אמונה וואס איז אין אים אריינגעשטעלט געווארן.

וממילא אויב זאגט מען אז מען האט אמונה אין דעם צדיק אז ער איז א הייליגע איד. די פשט אין אמונת צדיקים ווי חסידות מבאר איז אסאך טיפער דערפון. דאס איז א זאך פון אמונה וואס איז למעלה מן השכל. פארוואס? ווארום ווי די אלטע רבי ערקלערט אין תניא אין פרק ב', פארוואס ווערן די צדיקי הדור צוגעגליכן צו א ראש, א קאפ, צו א מח, איז דאס ווייל פונקט ווי די ראש, די קאפ פון א מענטש, די מח פון א מענטש, איז ניט נאר די פשט אז די מח באווייזט דעם מענטש, דאס איז מנהיג את האדם, דאס ווייזט דעם מענטש וואס ער דארף טון, נאר ווי חסידות, ווי די אלטער רבי ערקלערט, די מח איז די מקור החיות פון דעם גאנצן גוף. די נשמה איז שורה במח, די נשמה איז אין מח, און פון דעם מח איז די חיות פון דעם גאנצן גוף מתפשט אין אלע איברי הגוף, קומט דאך אויס אז אלע איברי הגוף זיינען מקבל זייער חיות פון דעם מח. איז דאס די אלטער רבי מסביר אז די זעלבע זאך איז בנוגע די נשמות פון אידן, אז זיי האבן א מח, זייער מוח איז די נשמות פון די צדיקי הדור, די ראשי אלפי ישראל, וואס זיי זענען אונזער ראש, פארוואס? ווייל אונזער חיות גייט דורך די חיות פון די צדיקים, די נשמות פון די צדיקים, די נשמות פון די צדיקים זענען א נשמה כללית, וואס די נשמות. פון די אלע אנדערע איבעריגע אנשי הדור זענען אזוי ווי ענפים פון די נשמה פונעם צדיק, און דעריבער דערפאר איז דא אמונה פון די אין פון די אלע אידן אין אמונת צדיקים, ווייל דאס איז איינגעקריצט אין זייער נשמה. זייער נשמה איז בעצם פארבונדען מיט די נשמה פון דעם צדיק, און דעריבער איז דא אין די טבע פון יעדע נשמה אמונת צדיקים. דאס אלץ איז די דרך פון וצדיק באמונתו יחיה. דערנאך האט אלטער רבי מוסיף געווען אז ס'איז נישט גענוג די דרך פון אמונה אליין, נאר עס דארף זיין דער ענין פון חסידות חבד חכמה בינה דעת, וואס די אייגנשאפט פון שכל איז אנדערש מן הקצה אל הקצה ווי די אייגנשאפט פון אמונה. פונקט ווי מ'האט גערעדט לגבי אמונה אז אמונה קען א מענטש אליין ניט שאפן, מען קען ניט שאפן אן אמונה, אויב מען האט עס ניט קען מען עס ניט האבן, מען קען עס אליין ניט אויפמאכן, אדער מען האט עס, און אויב דאס איז א זאך וואס איז ניט אריינגעשטעלט געווארן אין דעם מענטשן, איז דאס סתם א דמיון בעלמא. אמונה קומט דורכאויס מלמעלה, וואס דער אייבערשטער האט עס אריינגעשטעלט אין די טבע פון א אידן. פונקט ווי אין עס איז אין דעם עקסטרעם, אין דעם קצה אין אמונה, איז אין שכל פונקט פארקערט. שכל קען מען ניט האבן, באקומען, בירושה. א מענטש קען האבן בירושה א גוטע קאפ, אבער צו פארשטיין בפועל מוז די מענטש אליין הארעווען און צולייגן זיין קאפ אויף צו פארשטיין, פון זיך אליין פארשטייט מען ניט, אן הארעווען מיט די אייגענע שכל פארשטייט מען ניט. און דאס איז די הוספה פון תורת חסידות חבד לגבי די דרך פון וצדיק באמונתו יחיה. אוואדע און אוואדע מוז מען אנהייבן מיט אמונה, מען מוז האבן די יסוד, די יסוד איז אמונה, אבער ס'איז נישט גענוג האבן אמונה, האט די אלטע רבי מגלה געווען, מען מוז האבן די אייגענע חכמה בינה ודעת און הארעווען און פארשטיין עניינים פון תורת החסידות, וואס דאס איז די חידוש האדם, די מענטש טוט אויף זיין חיות. אין דעם ערשטן אופן פון וואנען קומט די חיות? די חיות פון תורת החסידות אין דעם אדם, דאס איז וואס די צדיק איז דער משפיע חיות, און די אמונה איז אויכעט וואס איז אין אים אריינגעלייגט געווארען דורך חסידות חבד, ניין, ווער טוט אויף די חיות פון חסידות? דאס טוט אויף דער חסיד אליין. אט דאס וואס ער אליין הארעוועט מיט זיין שכל צו פארשטיין, און די חיות איז א תוצאה פון זיין יגיעה און זיין אויפטו פון זיין פארשטאנד אין די עניינים פון חסידות. לויט דעם הסבר וועט מען אויך פארשטיין א פלא'דיגע ווארט פון פריערדיגן רבי'ן וועגן דעם חילוק פון די בעל שם טוב חסידות הכללית און חסידות חבד פון דעם אלטן רבי'ן. פריערדיגע רבי האט געזאגט אז די חילוק צווישן זיי איז אז די בעל שם טוב האט באוויזן ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, און די אלטע רבי האט באוויזן ווי מען קען דינען דעם אייבערשטן. פארשטייט זיך דא רעדט מען וועגן דינען דעם אייבערשטן על פי תורת החסידות.

אבער אפילו אז מען האט תורת הבעל שם טוב ווייסט מען נאך נישט דעם דרך ווי מען קען דורכפירן די עבודה בפועל, איז תמוה לגמרי ווי איז שייך צו זאגען אז דער בעל שם טוב האט חס ושלום ניט באוויזען דעם וועג ווי צו זיין אן עובד השם בפועל על פי דרכי החסידות, ס'דאך אדרבה דער בעל שם טוב האט אויפגעשטעלט. א ריבוי גדול פון תלמידים ותלמידי תלמידים עובדי השם על פי דרך החסידות פאר די התגלות פון חסידות חבד, און אזוי אויך תלמידי תלמידי תלמידיו אין די דורות שלאחרי זה, אויך די וואס האבן זיך ניט עוסק געווען, מאיזה סיבה וטעם שיהיה, אין חסידות חבד. ביי זיי איז געוויס געווען ניט נאר די ידיעה ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן, נאר עבודה בפועל על פי דרכי החסידות. היינט וואס איז די פשט אין די ווארט פון די פריערדיגע רבי אז דווקא די אלטע רבי האט באוויזן ווי מען קען דינען דעם אייבערשטן? נאר לויט ווי מיר האבן פריער גערעדט איז דאס פארשטאנדיג בפשטות. אוודאי און אוודאי האט דער בעל שם טוב באוויזן ווי מען קען דינען דעם אייבערשטן, נישט נאר ווי מען דארף, דאס איז נישט געווען נאר א טעארעטישע זאך, ער איז באוויזן ווי עס דארף זיין. נאר די חילוק איז וואס איז די חילוק בשעת מען זאגט ווי מען דארף אדער ווי מען קען, בשעת מען זאגט ווי מען דארף, איז דא די הדגשה אויף ווי דער ענין קומט מלמעלה, ווי מאנט זיך דער ענין, ווי מען דארף מיינט ווי מאנט דער אייבערשטער, ווי מאנט זיך דער ענין. דער אויפטו פון דעם אלטן רבי'ן איז געווען ווי מען קען.

די דיוק דא איז אז די אלטע רבי האט באוויזן ווי מען קען אליין מיט די אייגענע יכלות און דעם אייגענע כח זיין אן עבד השם לפי דרך החסידות. אוודאי ופשיטא אז חסידות הכללית האט אויפגעטאן עבודה בפועל על פי דרכי החסידות און אזא חיות וואס עס נעמט דורך דעם מענטש אינגאנצען, אבער דאס איז אלס א חיות וואס קומט מלמעלה, ווי מ'האט פריער ארומגערעדט, דער צדיק איז משפיע די חיות. דאס איז נישט די יכולת האדם וואס ער טוט אויף, די אלטע רבי האט אויפגעטאן ווי מען קען דינען דעם אייבערשטן, ווי דו אליין, דער מענטש אליין בכח עצמו קען זיין אן עבד השם על פי דרך החסידות, דורך תורת חסידות חבד. אזוי ארום וועלן יעצט פארשטיין די צוויי נוסחאות וואס די פריערדיגע רבי האט געזאגט בנוגע דעם טאג פון חי וואס דעם ערשטע נוסח איז אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול, און ער זאגט נישט קיינע פרטים, ער זאגט נאר א ענין כללי אז א לעבן אין אלול. די צווייטע נוסח זאגט מען אז עס גיבט א חיות אין די עבודה פון אני לדודי ודודי לי. אין דעם ערשטן נוסח וואס רעדט זיך. מצד די חיות וואס תורת החסידות הכללית האט אריינגעגעבן אין עבודת השם, איז דאס דאך א חיות וואס איז פארבונדן מיט אמונה, ווי פריער ארומגערעדט, וואס די חיות פון אמונה איז א חיות כללי, דאס נעמט ארום און נעמט דורך אלע פרטים בשווה, אין אמונה איז נאר נוגע איין זאך, וואס ער גלויבט אין דעם אייבערשטן. בשעת עס ווערט אויפגעפרישט זיין אמונה, זיין אמונה איז מיט א שטארקייט, איז בדרך ממילא מאכט עס שטארקער אלע פרטי האדם, אלע ענייני עבודה, יעדע זאך וואס ער טוט וואס איז פארבונדן מיט עבודת השם, ווערט טוט ער מיט א נייע חיות דערפאר וואס ער האט א פרישקייט אין זיין אמונה, א חיות מצד זיין אמונה. אבער לאידך, דאס איז א חיות כללי, דאס איז נישט די פשט אז יעדע, דא איז א חילוק אין וועלכע עבודה דאס איז, די חיות וואס ווערט אריינגעגעבן ווערט אריינגעגעבן אין אלע ענייני עבודה בשווה, ס'איז נישט קיין חילוק וואספארא סארט עבודה איז, צו לערנען תורה, צו מקיים זיין מצוות, צו עבודת התפילה, עבודת התשובה, וויבאלד וואס איז די נקודה דא, וואס ער לעבט מיט אמונה, מיט זיין צוגעבונדנקייט צום אייבערשטן איז יעדע זאך פון עבודת השם וואס בינדט מיט'ן אייבערשטן טוט ער מיט א נייע חיות, און דערפאר בשעת עס קומט צו די חיות וואס תורת החסידות הכללית גיט אריין אין אלול איז דא ניט נוגע די פרטים פון אלול, דאס גיט אריין א חיות כללי אין אלע עניינים פון אלול בשווה. אין פשוט'ע ווערטער, בשעת א איד מאכט א חשבון הנפש אין חודש אלול, איז וועגן וואס טראכט ער בעיקר? דארט טראכט ער בעיקר וועגן זיין מצב כללי אין עבודת השם. ער מוז טאקע מאכן א חשבון פרטי וואס האט זיך ביי אים געטון אין יעדן פרט אין עבודת השם, ווייל אנדערש אויב מען מאכט ניט א חשבון פרטי און מען טראכט נישט וועגן יעדן פרט, קען דאך נישט זיין קיין ריכטיגע חשבון. אבער וואס איז נוגע אים דא בעיקר, דא איז אים נוגע די סך הכל פון זיין מצב, צו ער איז צוגעבונדן כדבעי צום אייבערשטן אדער חס ושלום ניט כדבעי. דאס איז אים נוגע די סך הכל פון אלע עניינים, זיין בשעת אמונה מאנט וואס איז די סך הכל אין זיין צוגעבונדנקייט צום אייבערשטן, צו עס איז שטארק צו עס איז שוואך. דערפאר איז אין דעם ערשטן נוסח רעדט זיך נישט קיין פרטים, עס שטייט נאר איין כללות'דיגע זאך, אז חי אלול ברענגט א לעבן אין אלול. מה שאין כן אין צווייטן נוסח, דא רעדט זיך שוין וועגן די חיות וואס תורת חסידות חבד גיבט אריין אין אלול.

פון חיות אין עבודת השם. דערפאר וועלכע ענין אין אלול איז פאסיג דערצו? דער ענין פון אני לדודי ודודי לי, ווארום ווי באוואוסט, ווי עס ווערט ארומגערעדט אין כמה מקומות אין חסידות, אז ס'איז דא צוויי פסוקים, איין פסוק איז די פסוק אני לדודי ודודי לי, דערנאך איז פאראן א פסוק אין שיר השירים דודי לי ואני לו, און די חילוק צווישן זיי איז, בשעת מען זאגט אני לדודי ודודי לי, איז פריער הייבט זיך אן פון דעם איד, אני לדודי, וואס דער איד ווערט נתעורר צו ווערן נענטער צום אייבערשטן, און דערנאך קומט ערשט די דודי לי וואס דער אייבערשטער אנטפלעקט זיך צום איד, אין די לשון פון חסידות פון זוהר, פריער איז פאראן אתערותא דלתתא, וואס די התעוררות מלמטה פון דעם אידן אני לדודי, און דאס רופט ארויס אז דער אייבערשטער אנטפלעקט זיך צום אידן, די אתערותא דלעילא די התעוררות מלמעלה די דודי לי. דערנאך איז פאראן א פסוק וואו די סדר איז פארקערט, דודי לי ואני לו. פריער אתערותא דלעילא, פריער דער אייבערשטער באווייזט זיך צום אידן, און ערשט דערנאך, און דאס ברענגט אז דער אייבערשטער, די איד זאל נענטער ווערן צום אייבערשטן. שטייט אויף דעם דער ביאור אז דאס איז די חילוק פון די צוויי זמנים אין יאר, ס'איז פאראן די זמן פון ניסן, יציאת מצרים. יציאת מצרים איז געווען אין אן אופן פון דודי לי ואני לו, אידן זענען געווען איינגעזונקען ווי עס שטייט אין ספרים, אין מ ט שערי טומאה, אין וואסער אן אופן האט איז געווען געקומען יציאת מצרים וואס נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, דער אייבערשטער האט זיך געמוזט אנטפלעקן צו אידן און זיי ארויסשלעפן פון טומאת מצרים, און דאס האט אויפגעטון די דודי לי די נגלה עליהם, די אייבערשטער האט זיך צו באוויזן צו זיי, דאס האט געבראכט אז ואני לו אז דאס האט אויפגעהויבן אידן, אז אידן זאל אנהייבן נענטער ווערן צום אייבערשטן. אבער אין אלול און תשרי איז די סדר א פארקערטע, אני לדודי ודודי לי, אלול איז די זמן פון אתערותא דלתתא, אלול איז די חודש התשובה, די חודש ווען א איד מוז אליין נתעורר ווערן מיט זיין כח, די התעוררות מלמטה, אתערותא דלתתא. און דאס איז מתאים צו די אויפטו פון חסידות חבד אויף די צוויי אופנים פון דודי לי ואני לו אדער אני לדודי ודודי לי אין דעם טיילט זיך אויס טיילט זיך פאנאנדער עפ א בדרך כלל די חילוק פון די צוויי דרכי החסידות. בשעת מען זאגט צדיק באמונתו יחיה, אז די צדיק איז דער וואס איז משפיע די חיות, דאס איז דודי לי, די חיות קומט מלמעלה, און דער צדיק הייבט אויף דעם חסיד, דודי לי, און דורך דעם אני לו. די אלטע רבי'ס דרך איז אני לדודי ודודי לי, די חיות הייבט זיך אן פון די אני פון דעם אדם פון דעם חסיד אליין, פון זיין חבד וואס ער הארעוועט אין ידיעות און פארשטיין פנימיות התורה. און דורך דעם קומט ער צו צו דודי לי, און דעריבער בשעת מען רעדט וועגן די חיות וואס די אלטע רבי האט אריין געבראכט אין אלול, איז מען מדייק אז ח"י אלול גיבט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי.